שלום וברכה צו אומאשין שיעור נאמבער פֿופֿציק און היינט גיימיר צוזאמען בעזרת השם דן זיין אין א דיון צי אן עלעפאנט א חיה האט די זעלבע רעכטן ווי א מענטש און דאס איז אויפגעקומען דער דיון איז אויפגעקומען אינעם העכסטן געריכט פון ניו יארק וואס האט מיט א וואך צוריק געפסקנט אז איין געוויסער ספעציפישער עלעפאנט פון בראנקס זו. איז נישט קיין מענטש. שטעל דיך פאר. איז וואס איז געווען דער דיון? וואס איז געווען די נידון? די נידון איז אן עלעפאנט וואס הייסט העפי, פרייליך, וואס איז פֿינף און פֿערציק יאר און ווערט געהאלטן אפגעזונדערט שוין פאר די לעצטע פֿופֿצן יאר. איז געקומען א געוויסע חיות רעכטן גרופע און אריינגעטראגן אן אנקלאגע אינעם געריכט קעגן בראנקס זו. אז די עלעפאנט זאל אפגעפירט ווערן צו א בעסערע פלאץ, א פלאץ ווי ס'האט מער ספעיס, קען זיך מער רירן, ווי ס'איז באקוועמער פארן עלעפאנט, און די טענה, די ארגומענט וואס די גרופע האט גענוצט אלס סמך פארוואס דאס געריכט זאל צווינגען בראנקס זו עס צו טון, איז די פארבאט וואס איז דא קעגן אומלעגאל פארהאלטן א צווייטן מענטש. ס'איז א פארבאט. מ'טאר נישט פארמאכן, פארשפארן, פארהאלטן א מענטש קעגן זיין ווילן. און במילא דארף די זעלבע געזעץ אנגעווענדט ווערן קעגן דעם עלעפאנט העפי און דארף צושטעלן בעסערע תנאים. דאס לעבן מ'דארף גרינגער און באקוועמער מאכן דאס לעבן פארן עלעפאנט. סאו די טענה הערט זיך אוואדע ווי זייער זייער ווילד און אפגעריסן מן המציאות, אבער מען דארף געדענקען און די אמת איז אז ס'איז נאך אזאנס נישט געווען, אין אמעריקע איז נאך קיינמאל אזא זאך נישט געשען אז א באשעפעניש זאל באקומען די סטעטוס, די לעגאלע קלעסיפיקעישן פון א מענטש, פערסאנהוד. הגם אין ס'איז דא אנדערע לענדער איבער די וועלט וואס האבן שוין יא געשאנקן מענטשליכע רעכטן פאר א וואלד, פאר א וואסער, און נאך אזעלכע זאכן, דאס טייטש אז די האבן געוויסע רעכטן, זיי האבן א געוויסע סטאטוס פון א מענטש, אין די סענס אז מען טאר זיי נישט טשעפענען, און מען דארף זיי, מען דארף זיי צורו לאזן, מען טאר זיי נישט פייניגן. און אין אמעריקע אליין איז דא א געזעץ אז קארפארעישאנס, דאס הייסט קאמפאניס, א געוויסע לעגאלע אופן וויאזוי א קאמפאני איז אויסגעשטעלט, האבן אויכעט מענטשן, זענען אויכעט מענטשן, אין א געוויסן זין, זיי ווערן באטראכט פון א לעגאלן פערספעקטיוו ווי א מענטש לגבי געוויסע רעכטן וואס א קארפארעישאן האט. סאו ווען ס'איז געקומען צו די נידון דא, איז די האט די חיה, די די צער בעלי חיים גרופע, איז איינע פון די ארגומענטן וואס זיי האבן גענוצט, איינע פון די הוכחות וואס זיי האבן דא גענוצט צו ווייזן אז העפי דער עלעפאנט איז א מענטש, איז די פאקט אז ס'איז סעלף עוועיר. ס'הייסט סעלף אוועיר, באוואוסטזיניג פון די אייגענע עקזיסטענץ. באוואוסטזיניג פון די אייגענע עקזיסטענץ איז געווענטליך אוועקגעלייגט פאר מענטשן, און דאס איז איינע פון די סימנים וואס מען נוצט ביי א בעיבי, א פיצל קינד, ס'איז נישט קלאר פונקטליך ווען ס'געשענט, אבער א פיצל קינד ווייסט אויך נישט אז ס'עקזיסטירט אליין, און מען רעדט אפילו שפעטער ווען דאס קינד הייבט שוין אן טון זאכן, ארויסלאזן קולות פון מויל, זיך אומקוקן, אפילו אפשר קריכן. ס'דויערט צייט ווילאנג דאס קינד כאפט אז ס'איז ס'איז aware פון זיך אליין, ס'איז באוואוסטזיניג מודע צו די אייגענע עקזיסטענץ פון די זיך, און די עלעפאנט העפי האט דאס, האט די תכונה, אזוי זעט אויס פון דעם וואס ס'איז דורכגעפירט געווארן א שטודיע אויף דעם עלעפאנט מיט א פאר יאר צוריק, אז די עלעפאנט האט געקוקט אין שפיגל און ס'האט מ'האט געוואלט זען צו די עלעפאנט כאפט אז ער איז ער. ס'הייסט אוודאי האט מען געוואוסט ווען ער קוקט אין שפיגל זעהט ער אן עלעפאנט, אבער די עלעפאנט האט באוויזן צו אידענטיפיצירן אינעם שפיגל זיך אליין, דאס הייסט אז ס'איז נישט ער קוקט אויף אן עלעפאנט, נאר ער קוקט ממש אויף זיך אליין, ס'הייסט ס'איז דא איך, ס'איז דא יענע עלעפאנט, און דער אנדערער עלעפאנט, און נאך אסאך עלעפאנטן, און דער וואס שטארקן קוקט דא קעגן איבער מיר בין איך אליין. ס'איז דא פארשידענע אופנים ווי אזוי מ'האט עס געטעסט, און דאס איז געווען די מסקנא. במילא האט די יעצטיגע די צער בעלי חיים גרופע גע'טענה'ט אז דאס ווייזט אז העפי דער עלעפאנט האט א געוויסע תכונה וואס אונז ווייס מיר עקזיסטירט נאר ביי א מענטש אדער כמו מענטשן, סעלף עוועירנעס. למעשה האט דאס געריכט אפגעווארפן די טענה, און ס'איז געווען פינף זענען געווען קעגן, און צוויי געווען אינגאנצן צוויי ריכטערס וואס האבן יא מסכים געווען דערמיט, און די טענה, און דאס איז אינטערעסאנט, אז די טענה פון די פינף ריכטער וואס האבן מסביר געווען זייער החלטה נישט מקבל צו זיין די טענה פון יענע חיות רעכטן גרופע איז געווען ווייל אויב וועט מען אזוי פסק'ענען וועט עס אוועקשטעלן א פרעצעדענט, א יסוד, וואס וועט האבן זייער א שטארקן כח צו שטארק שאטן פאר די געזעלשאפט. יא, ס'וועט שטארק שאטן פאר די געזעלשאפט איז ווייל ס'איז פשוט ס'איז זייער גרינג זיך משער צו זיין אז איינמאל א באשעפעניש האט די זעלבע רעכטן ווי א מענטש איז עס ממש א געים טשעינדזשער דא קומט ממש א נייע וועלט וואס ס'גייט זיין מיט חיות וואס מען מעג וואס מען טאר נישט בקיצור ס'וועט ממש איבערדרייען די יוצרות ס'וועט פארדרייען די סיסטעם במילא לכבוד דעם האבן די פינף ריכטערס מחליט געווען אז זיי גייען נישט מקבל זיין די טענה פון יענע גרופע. סאו איינע פון די צוויי ריכטערס וואס האבן יא מסכים געווען מיט די טענה פון יענע גרופע און געהאלטן אז מען דארף יא געבן מענטשליכע רעכטן פאר דעם, אין דעם פאל פאר דעם עלעפאנט, האט אנגעוויזן אויף צוויי נקודות, ער האט געהאט צוויי קעגן טענות, איינס איז געווען אז דאס מציאות איז אז רעכטן אפילו פאר מענטשן און אפילו פאר להבדיל באשעפענישן איז א זאך וואס האט זיך געטוישט במשך די יארן, ס'איז היינט זיכער אנדערש ווי ס'איז געווען אמאל, ס'הייסט, אין די מענטשליכע געזעלשאפט, אין דער מין מענטש אליין, עס זענען אמאל געווען מענטשן וואס האבן נישט געהאט קיין רעכטן, אדער געהאט ווייניגער רעכטן, ווי למשל שווארצע, אדער פרויען, מיט נאך פריער. און די זעלבע זאך אין די וועלט פון באשעפענישן, איז אמאל בכלל נישט געווען אנערקענט אזא מין מושג אז א באשעפעניש האט רעכטן, ס'הייסט אז מ'טאר עס למשל נישט פייניגן סתם אזוי, און אפילו נישט סתם אזוי. סא די גאנצע איידיע פון צער בעלי חיים וואס איז בעצם איינע פון די שבע מצוות בני נח האט נישט עקזיסטירט אין די וועלט ביז אין די מאדערנע צייטן, דעמאלטס האט די וועלט ענדליך מקבל געווען, ס'איז אריינגעקומען אין אלס א פאקט, און ס'איז געווארן געזעץ אז מען טאר נישט פייניגן קיין בעלי חיים, איז האט איינע פון יענע ריכטער, אפאזיציע ריכטערס וואס האבן נישט מסכים געווען מיטן פסק, האט אנגעוויזן אז וואס איז יעצט געשען פארוואס שטעלט מען זיך דא אפ? און די צווייטע נקודה איז געווען אז די טענה פון די מאיאריטעט פונעם רוב וואס האט ארויסגעווארפן די אנקלאגע איז וויבאלד אז ס'איז קיינמאל נאכנישט געווען אזא זאך אין אמעריקע, ס'איז א פרעסעדענט, דאס איז נישט קיין טענה, ס'דארף אייביג זיין א ערשטע מאל, אויב איז עס ריכטיג, אויב ר' העפי די עלעפאנט האט מענטשליכע רעכטן דארף ער עס באקומען. ס'קומט זיך אים. און דאס אליין אז ס'איז נאך קיינמאל נישט געווען, און ס'איז ביז יעצט נישט אזוי, דאס איז נישט קיין טענה. יא, אז ס'איז נישט געווען, מיינט עס אז ס'דארף זיין א ערשטע מאל. און אויב איז עס ריכטיג, זאל די ערשטע מאל זיין יעצט, ואם לא עכשיו אימתי. דאס זאגט שוין נישט די ריכטער, דאס זאגן חז"ל, להבדיל. סאו למעשה איז געבליבן אז די בית משפט, דאס געריכט, לכל הפחות אין ניו יארק, לכל הפחות פאר דערווייל, איז נישט מכיר אין דעם אז א חיה, אין דעם פאל אן עלעפאנט, הייסט א מענטש און האט מענטשליכע רעכטן. אבער דאס האט אויפגעברענגט די נושא אויפן טיש און ס'האט צוריק אויפגעמאכט, צוריק אויפגעעפנט, א וויכוח וואס ציט זיך שוין פאר לאנגע יארן וועגן מענטשן, להבדיל באשעפענישן, די רעכטן ומה ביניהם, וואס געט די רעכט פאר א מענטש און וואס געט ווייניגער רעכט פאר א באשעפעניש און אזוי ווייטער. עס זענען געווען אזעלכע וואס האבן אויפגעברענגט א געוויסע נקודה אז אויב וואלט דאס געריכט גע'פסק'נט אז דער עלעפאנט האט מענטשליכע רעכטן, וואלט דאך עס געווען על כל פנים, א חלק וואלט עס געווען מיוסד אויפן פאקט וואס דער עלעפאנט האט סעלף עווערנעס, הייסט ער קען זיך אליין, ער קען זיין אייגענע, ער ווייסט און ער איז באוואוסטזיניג צו זיין אייגענע עקזיסטענץ, אז ער איז ער און ער עקזיסטירט און ער איז יעצט דא, און אז ער איז ער און יענער איז יענער. יא, ער האט אזא כמו לאמיר עס רופן אידענטיטי. איז אבער אויב דאס וועט אוועקגעשטעלט ווערן אלס א פאקטאר, בפרט א פאקטאר וואס קען ממש שפילן אזא שליסל ראלע אין א החלטה און א דעפינישן צו מ'איז מענטש אדער נישט, וואס טוט זיך מיט מענטשן וואס האבן נישט קיין סעלף עווערנעס? וואס טוט זיך מיט פיצלעך קינדער? וואס טוט זיך מיט א מענטש וואס איז לא עלינו אין א קאומע, ער איז באוואוסטלאז? וואס טוט זיך מיט א מענטש בשעת ער שלאפט? סאו אזא איינער אין אנדערע ווערטער הייסט נישט קיין מענטש ווייל ער איז באוואוסטלאז, ער האט נישט קיין סעלף אווערנעס. און מאן יימר אז דאס דארף זיין די גרעניץ אז דא צייכנט מען אפ, דא מאכט מען דעם קריץ אין דער ערד אז דאס איז די גבול צו ער איז יומען אדער נישט יומען, צו ער איז א מענטש אדער ער איז נישט קיין מענטש ווענדט זיך צו ער איז סעלף אוועיר וואס עפעס, אפשר זאל מען גיין צו ער קען פילן יסורים. אפשר זאל מען גיין און בוחן זיין צו יענער איז מכיר אין זיין למשל דעם פאנט מיט דעם עלעפאנט רב ר' העפי וואס איז קענטליך ס'איז זייער קלאר אז די עלעפאנט איז נישט צופרידן פון די אומשטענדן אין וואס ער ווערט געהאלטן ער דארף מער פרייהייט און די אמת איז אגב איז אן עלעפאנט האט ליב פרייהייט אן עלעפאנט קומט פון מדבר זיי קומען פון א אפענע פרייע פלאץ וואו זיי קענען זיך באוועגן און זיי באוועגן זיך אסאך גאנצע שטחים. ווען זיי דארפן טרינקן קענען זיי גיין ממש מיילן ביזן וואסער, איז אן עלעפאנט, צו ס'איז פאר זיין טובה אדער נישט, איז ער אבער צו דעם צוגעוואוינט. אקעי, קענסט זאגן אז למעשה ווערט דער עלעפאנט געהאלטן אין א גן חיות, אין א זו, און ער באקומט אלע זיינע זאכן צוגעשטעלט אויף א גאלדענעם טאץ, און לכאורה איז ער צופרידן. אדער עס קען זיין, אבער אין דעם פאל מיט העפי, מיט דעם עלעפאנט פון די בראנקס זו, חתן דנן, ער איז נישט צופרידן, ער הייסט העפי אבער ער איז בכלל נישט בשמחה, בכלל נישט צופרידן מיט די תנאים אין וואס די זו האלט אים, ער וויל מער פרייהייט ס'איז קלאר. בכל אופן איז פארוואס זאל מען נישט אפמאכן אז די קריטעריע זאל זיין דאס צו ער איז צופרידן צו נישט, דו האסט א באשעפעניש וואס וויל נישט געהאלטן ווערן אויף דעם אופן אדער פארלאנגט מער ברייטערע רעכטן, אזא איינער זאל הייסן א מענטש און מען דארף אים באהאנדלען אויפן זעלבן אויף א מענטשליכן אופן. אויפן זעלבן אופן, מיט די זעלבע רעכטן און לויט די זעלבע כללים ווי א מענטש דארף לויטן געזעץ באהאנדלט ווערן. און מאן יימר אז די דיון דארף זיין באגרעניצט, מוגבל, דווקא נאר צו די וועלט פון חיות, באשעפענישן, אפשר קען מען עס טראגן ווייטער. און ס'איז אינטערעסאנט טאקע, א אינטערעסאנטע זאך איז געשען אין די זעלבע צייט, ס'הייסט אין די זעלבע צייט וואס די דיון פון העפי, פון דעם עלעפאנט, איז געווען פארן געריכט, איז אין די נייעס געווען אן אנדערע געשיכטע פון עימיצער וואס האט געארבעט פאר גוגל, ער איז געווען אן אינזשעניר פאר דעם טעכנאלאגישן ריז גוגל און איז אפגעזאגט געווארן פון די ארבעט. וואס איז געווען זיין חטא? זיין חטא איז געווען אז ער איז ארויסגעקומען אין די עפנטליכקייט און געמאכט א סטעיטמענט אז א געוויסע ארטיפישעל אינטעלידזשענס, AI, שפראך, א קאוד פראגראם אויף וואס ער האט געארבעט האט באקומען געפילן. יעדער קען פילן. סאו אגב, ארטיפישל אינטעלידזשענס, AI, מיינט אז ווען א קאמפיוטער ווערט גענוג קלוג אז ער קען שוין אנפאנגן טראכטן ווי א מענטש. דאס הייסט ער באקומט גענוג אינפארמעישן אריינגעלייגט. א פשוטע דוגמא פון א קאמפיוטער, זייער א פרימיטיווע קאמפיוטער, וואלט געווען אפשר לאמיר זאגן א קאלקולעיטער, א רעכן מאשין וואס דארף אויך קענען מאכן א חשבון. א מענטש גיבט א דרוק אויפן איינזער, נאכדעם גיבט ער א דרוק אויפן פלאס סימבאל, נאכדעם געט ער א דריק נאכאמאל אויפן איינזער, און נאכדעם געט ער א דריק אויף נאך איין קנעפל, און ער באקומט די נומער צוויי. דאס טייטש אז דא געווען עימיצער, עפעס בעסער געזאגט, וואס האט געמאכט דעם חשבון אז איינס מיט איינס קומט אויס צוויי. נאכדעם איז דא די קאמפיוטערס, די היינטיגע קאמפיוטערס, וואס קענען מאכן גאר שווערע קאמפליצירטע חשבונות. למשל ווען מען שפילט שאך קעגן א קאמפיוטער, איז די קאמפיוטער טראכט סא ער האט באקומען גענוג אינפארמעישן אריינגעלייגט מיט מיט כל מיני היכי תמצות אז אויב ער גייט דא און די שאך ברעטל איז אויסגעשטעלט אזוי דעמאלטס זאלסטו טון דאס. סא ער האט אינפארמעישן און אויפן סמך פון די פון די אינפארמעישן דארף ער מאכן חשבונות. סא אזוי ווערן די קאמפיוטערס אלץ קלוגער און קלוגער און זיי האבן היינט שוין א איך מיין דא האלט מען מיט דעם מיט די וועלט פון טעכנאלאגיע האלט דא אז מען ארבעט פון ארטיפישעל אינטעלידזשענס, דאס רופט מען עס זאל זיין אזוי מין קלוג אז ס'זאל קענען איבערקלוגן דעם מענטש, נישט מאכן מער חשבונות ווי דער מענטש, נאר ס'גייט נאך אסאך ווייטער ווי דעם אויך, איז צוריק צו אונזער מעשה מיט יענעם וואס האט פארלוירן זיין דזשאב ביי גוגל, איז ער ארויס ער זאגט אז איין אזא פראגראם, אן AI, ארטיפישעל אינטעלידזשענס פראגראם, אויף וואס ער האט געארבעט, האט באקומען געפילן, ער פילט. ער פילט און ער רעדט וועגן זיינע געפילן, למשל, די פראגראם האט אויסגעדרוקט א מורא'דיגן פחד אז די אינזשענירן וועלן אים אויסלעשן. ער האט אויסגעדרוקט א מורא'דיגן פחד, ס'הייסט, ער האט גערעדט פון אזא היכי תמצא אז די אינזשענירן וועלן אויסלעשן דעם פראגראם, ס'לויפט דאך יעצט, יא, אויפ'ן קאמפיוטער, איז מ'קען אים אבער אויסלעשן. ווען מ'לעשט אויס די קאמפיוטער און מ'מאכט דעם פראגראם זאל סטאפן צו ארבעטן, ווערט ער, איז עס אין זיין וועלט, אין די וועלט פון די פראגראם, איז עס ווי ער שטארבט. און ער האט אויסגעזאגט א מורא, א ענליכע פחד וואס א מענטש דרוקט אויס פון די פחד אז מ'גייט שטארבן, איז די פראגראם האט אויפן זעלבן אופן גערעדט פון דעם היכי תמצא אז מ'גייט אים אויסלעשן. די פראגראם רעדט אויכעט וועגן צייט, דאס הייסט א מענטש קען אסאך מאל זיין, להבדיל, א מענטש קען אסאך מאל זיין לאנגווייליג, די צייט ציט זיך, יא, קען דאס, אדער די צייט לויפט. די, פאר אונז אין אזא פאל, אין אונזער מענטשליכע וועלט, דערווייל, דערווייל איז עס נאר אונזער וועלט, זעט אויס ווי ס'איז זייער מעגליך אז נאך אביסל וועלן מיר דארפן אויפנעמען דא פרישע געסט אין אונזער מענטשליכע וועלט, אבער דערווייל איז עס אונזערס, אין אונזער, די צייט לויפט ווייטער, יא אויפן זייגער, די שעות רוקן זיך די זעלבע מיטן זעלבן טעמפא, אבער די אופן די אונזער איבערלעבעניש, אונזער עקספיריענס פון צייט, קען זיין אנדערש, אמאל איז עס לאנגווייליג און נודנע, אין אנדערע פאלן איז פשוט, לויפט עס צו שנעל, איז דער פראגראם האט אנגעהויבן רעדן וועגן אזעלכע זאכן, ער האט אנגעהויבן רעדן וועגן דעם אופן, וועגן זיין אינער עקספיריענס, זיין אינערליכע איבערלעבעניש פון צייט. ער האט אויכעט אנטוויקלט, דער פראגראם האט אויכעט באוויזן צו אנטוויקלען פארשידענע טעאריעס אין דער וועלט פון די הרגשים, די חילוק צווישן די סארט הרגשים און אנדערע סארט הרגשים, וועגן עמאושענס, געפילן. איז במילא די מסקנא פון יענעם אינזשעניר איז געווען אז דער איד האט אנגעהויבן שפירן. דער פראגראם האט פילינגס. למעשה די עקספערטן האלטן, כ'מיין ס'איז בערך אנגענומען ביי יעדעם איינעם אדער ביי רוב, מ'זאגט די קאנסענסוס, די אנגענומענע מיינונג אין די וועלט פון עקספערטן איז, אז פראגראמען, אפילו פארגעשריטענע און אפילו AI פראגראמען, האבן נישט קיין געפילן. וואס יא, זיי האבן אין זיך גענוג אינפארמעישן וועגן די זאכן איבער וואס זיי רעדן, אז זיי קענען מאכן חשבונות, ס'טייטש זיי ווייסן וואס זיי וואלטן געדארפט זאגן. איז לאמיר נעמען למשל די פחד פון יענע פראגראם אז מען גייט אים פארלעשן, איז ווייל ער האט שוין גענוג אינפארמעישן אין זיך צו קענען מאכן א חשבון וואס עה וואס ס'מיינט ווערן אויס און וואס די רעאקציע צו ווערן אויס איז, און פון דעם רעדט ער, פון דעם רעדט די פראגראם, אבער ס'איז נישט אז די פראגראם שפירט באמת די פחד. עס לאמיר עס אילוסטרירן, לאמיר צוריק אריינקומען אין אונזער מענטשליכע וועלט, לאמיר עס אילוסטרירן ס'הייסט אן ענליכע זאך צו דעם וואלט געווען ווי לאמיר זאגן ראובן רעדט זיך אפ זייער שטארק פאר ער רעדט זיך אויס דאס הארץ פאר שמעון עפעס שטערט אים עפעס שטערט אים זייער שטארק און ס'טוט אים וויי און קיצור ער איז אנגעלאדענט אינעווענדיג און ער וויל אביסל זיך אויספאקן אויסלייגן אויסגיסן דאס הארץ ווי מ'רופט עס פאר זיין נאנטן ידיד שמעון יעצט שמעון פילט אים ער פילט ס'טוט אים וויי און שמעון פילט די ווייטאג פון זיין גוטן חבר ראובן. און ער קען רעגירן אויף צוויי וועגן. ער קען זאגן פאר ראובן, wow, איך סימפעטייז מיט דיר, איך סימפעטיזיר, און זאלסט וויסן אז ס'טוט מיר אויך וויי, ס'טוט מיך זייער וויי עס צו הערן, זאלסט וויסן אז מיין הארץ איז יעצט פארקלעמט, זאלסט וויסן אז די זאך מאכט מיך פילן טרויעריג. דאס איז איין וועג. אדער קען ער לאזן די ווייטאג, די סימפאטיע, די טרויער זיך ארויסגיסן פון זיך אליין, wow, אמת'דיג? שש דאס טוט וויי. כ'ווייס איך אין דיינע שיך, איך האב מסתמא נישט געקענט שלאפן ביינאכט, כ'ווייס נישט וואס איך וואלט ווען געטון. סאו די חילוק די אין דעם ערשטן פאל דערציילט שמעון פאר ראובן ווי א רעפארטער ער באריכטעט צו אים ער געבט אים איבער א באריכט וואס עס טוט זיך ביי אים, אין דעם צווייטן פאל לאזט ער יענע זאכן וואס טוט זיך ער לאזט עס ארויסגיסן פון זיך, ער דארף נישט זאגן יעצט פאר ראובן אז איך פיל דיין ווייטאג. ווייל שמעון גיסט ארויס די ווייטאג וואס ער פילט, די סימפאטיע, די געפילן, די מיטגעפיל, די מיטלייד וואס ער האט צו ראובן גיסט זיך ארויס פון אים. צו ס'איז א שפיל אדער ס'איז אוטענטיש איז א צווייטע נושא שוין, אבער דאס זענען די צוויי אופנים ווי א מענטש קען רעגירן, און מ'קען זאגן אז מיט די פראגראם איז ענליך, אז די אנגענומענע מיינונג ביי וויסנשאפטליכע איז אז דער פראגראם דערציילט נאר, ער דערציילט נייעס אזוי ווי, ער רעדט טרוקן, מעכאניש, ס'איז נישט באמת אז ס'גיסט זיך פון אים ארויס געפילן. און דא קומט מען אן צו וואס מיינט באמת, לאמיר רעדן פון געפילן אליין, וואס מיינט געפילן ביי א מענטש? וואס איז קלאר אז ס'גייט אסאך טיפער ווי סתם די אויבנאויפיגע אויבערשטע שיכט פון עמאושענס וואס ס'איז דא. די פאקט איז למשל אויב צוויי מענטשן זאלן קוקן אויף די זעלבע זאך וועלן זיי האבן צוויי אנדערע אינער עקספיריענסעס, מ'זאגט די אינערליכע איבערלעבעניש פאר זיך אליין וועט זיין אנדערש, ס'וועט קיינמאל נישט זיין די זעלבע ביי צוויי מענטשן, לאמיר זאגן צוויי מענטשן קלאצן אויף א גרינע וואנט. ביידע זעען די זעלבע זאך. ביידע זעען א וואנט. ביידע זעען אז די וואנט איז גרין. ביידע זעען אויך ווי גרויס די וואנט איז. זיי זעען אלע פרטים, אלע טעכנישע פרטים וועגן די וואנט און די קאליר זעען ביידע די זעלבע. אבער ס'רופט זיך אפ אינעווענדיג אויך אויף א געוויסן אופן. עפעס מאכט עס מיטן מענטש. עפעס, מ'רעדט נישט פון עפעס מעידזשער, ווער ווייסט וואס. אבער עפעס איז דא ווען איך קוק אויף א גרינע וואנט איז דא עפעס וואס רופט זיך אפ אין מיר, איך פיל א געוויסע וועג, א געוויסע אופן וועגן דעם, און עס קען אמאל זיין אז עס דערמאנט עפעס, בקיצור די גאנצע קוגל פון זכרונות, פון אלע אסאסיעישאנס וואס איך האב מיט די קאליר גרין, פון אלע זכרונות וואס ליגן ביי מיר, אריינגערעכנט דאס איך געדענק נישט, וואס ליגן ביי מיר בשייכות צו קוקן אויף א וואנט, א גרינע וואנט, איז די צירופים פון די אלע זאכן, די קאמבינעישאנס, טוען עפעס מיטן מענטש און עפעס רופט עס ארויס ביי אים. און די עפעס הייסט די דיעפ אינער עקספיריענס איז קיינמאל נישט די זעלבע ביי צוויי מענטשן, ס'איז אייגנארטיג אייביג און ביי יעדן מענטש איז עס אנדערש ווי ביים צווייטן. נאר דאס איז די חלק פונעם מענטש מיט וואס אונז זעמער נישט בקשר געווענטליך, דאס זיצט אין טיף באגראבן און געווענטליך לעבן מיר אונז אויף די לעוועל אויף די מדריגה פון אויבן אויף. און עס קומט נישט אפט אזוי אפט אויס אריינצוקריכן טיפער דארטן. ס'שפילן זיך אויס די טיפע טיפע עמאושענס, יענע וואס זענען טאקע אחראי אויף דעם אופן וויאזוי אונז פיל מיר און די אופן וויאזוי אונז טראכט מיר. סאו ס'קען זיין אז די דיון איז א תוצאה פון דעם. די דיון, צוריק יעצט אין די געריכט און אין סאסייעטי און די געזעלשאפט בכלל, אז איינמאל א באשעפעניש האט סעלף עוועירנעס אדער ער ווייזט ער אויס דאס אדער יענע געפיל אדער יענע צער יענע רעאקציע, אז לקבוע דעם האט ער מענטשליכע רעכטן האט אפשר מיט דעם וואס אונז ביי זיך אליין אין אונזער לעבן לעבט מיר אויכעט זייער שטארק אויף די שטחיות'דיגע אויבנאויפיגע חלק פון די געפילן ממש די אויבערשטע וואס מען קען אפשר טאקע אויכעט טרעפן אין אנדערע פלעצער ביי אנדערע בעלי חיים אפשר אדער יא אדער ניין אבער לאמיר זאגן נניח אז יא אבער נישט דאס איז די עיקר דאס איז דאך ממש נאר די טאפ טאפ טאפ לעיער פון די יומען עקספיריענס. בכל אופן איז די תורה, די תורת אמת און תורת נצחי, ווען די פלאץ, די קוואל פון ווי דער גאנצער געדאנק פון צער בעלי חיים קומט, ס'איז ס'איז אריינגערעכנט אין די איסור פון אבר מן החי, ס'איז איינער פון די שבע מצוות בני נח, און די תורה שטעלט אוועק פונקטליכע כללים. דאס הייסט נאך דעמאלטס, מיט טויזענטער יארן צוריק, ווען ניטאמאל דאס לעבן פון א מענטש האט געטראגן ווערט, האט די תורה שוין אוועקגעשטעלט כללים פאר, לאמיר עס אנרופן, רעכטן פון בעלי חיים. ס'איז נישט ווייל זיי זענען אטאנאמישע באשעפענישן מיט רעכטן ווי מענטשן, ווי מענטשליכע רעכטן, נאר אזוי האט די תורה געזאגט אז מ'טאר נישט פייניגן קיין בעלי חיים. ס'איז דא פונקטליכע כללים וואס דו מעגסט, ווען דו מעגסט, און ווען דו טארסט נישט. און ווען דו טארסט נישט איז עס ממש א איסור, א איסור דאורייתא. ס'האט גענומען א לאנגע צייט פאר די וועלט ארום אונז איינצוזען דעם אמת, די קור אמת דערפון, און האפנטליך נאך אביסל וועלן זיי איינזען אז די אלע זאכן וואס זיי פרובירן יעצט צו פארשטיין און וואס זיי וואקלען זיך און וואס זיי דינגען זיך, דאס איז שוין אויך לאנג לאנג לאנג צוריק אוועקגעשטעלט געווארן, און מען דארף פשוט עפענען א ספר און קוקן און זוכן פונקטליך וואס איז דא צו טון. סאו דאס איז בנוגע די כללים פון באשעפענישן, און להבדיל מענטשן, און נאכדעם זענען דא כללים וואס גילטן פאר להבדיל אונז אידן, און איינע פון די כללים איז גמילות חסדים, א שטארקע מעניפעסטעישן, א שטארקע אקט, א פעולה פון גמילות חסדים איז די קרן הלוואות, קרן הלוואות בארגט אויס געלט פון פֿינף און צוואַנציק ביז פֿופֿציק טויזנט דאלער, פאר היימישע ביזנעסלייט, אן קיין אינטערעסט און מיט גרינגע תנאים, כדי גומל חסדים צו זיין לויט ווי דער רמב"ם זאגט, העלפן אידן זיך אוועקשטעלן אויף די פיס, אדער קריכן נאך העכער אויפן לייטער פון סוקסעס. די נומבער פון קרן הלוואות איז סעווען טרי טו, טו טו עיט עיט טרי סעווען פאר, סעווען טרי טו, טו טו עיט עיט טרי סעווען פאר. ברכה און הצלחה.